ברוך השם, מסכת נזיר, דף ט, עמוד א', דער צווייטער פרק, זאגט די משנה, הריני נזיר מן הגרוגרות, איינער האט געזאגט איך בין א נזיר פון גרוגרות, פון טרוקענע פייגן, און מן הדבלה, פון געפרעסטע פייגן. בית שמאי אומרים נזיר, די בית שמאי זאגן אז ס'איז אויף אים דא אלע דינים פון נזירות, כאטש ער האט זיך נישט דערמאנט פון יוצא גפן היין, דאך איז ער א נזיר. ובית הלל אומרים, און די בית הלל זאגן, אינו נזיר, ער איז נישט קיין נזיר. אמר רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט, אף כשאמרו בית שמאי, דאס וואס די בית שמאי האבן געזאגט אז ער איז א נזיר, לא אמרו האבן זיי נישט געזאגט, אלא באומר הרי הן עלי קרבן, די בית שמאי זאגן נאר אז ס'האט דעם דין פון א נדר אז די גרוגרות און דבילה ווערט אויף אים גע'אסר'ט בנדר, ווי ליגט עס אין די ווערטער הריני נזיר, ווייל דאס ווארט נזיר איז א לשון פון אפשיידן, איז גלייך ווי ער האט געזאגט הריני פרוש מן הגרוגרות, דא שטעלט זיך תוספות, ר' יהודה זאגט ס'איז גלייך ווי אומר הרי הן עלי קרבן, וואס זשע איז אז ער זאגט הרי הן עלי קרבן? ר' יהודה האלט דאך אז מען מוז זאגן דווקא כקרבן, האט דאך געדארפן שטיין אין דער משנה אז ס'איז גלייך ווי אומר הרי הן עלי כקרבן? ענטפערט תוספות, ס'דא א חילוק אויב ער זאגט נישט עלי נאר ער זאגט ככר זה קרבן, דעמאלט האלט ר' יהודה ס'איז נישט גוט ס'דארף זיין כקרבן, ככר זה כקרבן, אבער דארטן ווי ער זאגט ככר זה עלי קרבן איז אפילו ער האט נישט געזאגט קיין כ"ף איז אויכעט א נדר חל. האבן מיר דא א מחלוקת פון תנא מיט דער פון דער משנה ביז רבי יהודה אליבא דבית שמאי. לויטן תנא פון דער משנה לערנט אליבא דבית שמאי אז אויב ער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות און מן הדבילה איז אלע דינים פון נזירות אויף אים. לויט ווי רבי יהודה לערנט אין די בית שמאי איז נזירות אויף אים נישט חל, נאר וואס דען ער ווערט נאר גע'אסר'ט אין גרוגרות און דבלה. אין דער משנה האבן מיר געלערנט, אויב איינער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, בית שמאי אומרים נזיר, זאגן די בית שמאי אז אויף אים איז חל אלע דינים פון נזירות, פרעגט די גמרא ואמאי, פארוואס זאל אויף אים חל זיין נזירות? מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא, די תורה האט געזאגט אז דער ענין פון נזירות איז ווען ער ווערט גע'אסר'ט דאס וואס גייט ארויס מגפן היין, פון גפן היין איז דא פינף זאכן וואס א נזיר ווערט גע'אסר'ט, וויין, ענבים לחים דאס איז וויין טרויבן, ענבים יבשים דאס איז ראזשינקעס, און זגים די שאלן פון די וויין טרויבן, און חרצנים די קערנדלעך, און דא האט ער דערמאנט א זאך וואס איז נישט

א מענטש זאגט נישט זיינע ווערטער לבטלה, ממילא זאגן מיר ער האט דאך עפעס געזאגט, מיינט ער צו נעמען אויף זיך נזירות. ווי האבן מיר דעם דין פון ר' מאיר'ן? דער דין איז אזוי. א מענטש קען מען מקדיש זיין אין צוויי וועגן, מ'איז מקדיש אדער דמי פלוני עלי, וויפיל דער מענטש איז ווערט זאל מען געבן הקדש, אדער מען זאגט ערך פלוני עלי, ביי ערך, וואס איז דער חילוק פון דמי ביז ערך, דמי ווערט דער מענטש אפגעשאצט וויפיל ער איז ווערט, ביי ערך ווערט ער ניט אפגעשאצט, נאר די תורה האט שוין באשטימט אז פון א חודש ביז פינף יאר איז א זכר פינף שקלים, א נקבה דריי שקלים, און אזוי ווייטער. ביי א כלי גייט נישט אן דער ענין פון ערך, ביי א כלי גייט נאר אן דער ענין פון דמי. און ווי וועט זיין, איינער האט געזאגט ערך כלי עלי, ביי א כלי גייט דאך נישט אן קיין ערכין, א כלי קען מען נאר מקדיש זיין די ווערט פון דער כלי, טוען די רבנן פאטערן, ער דארף גארנישט געבן הקדש, און רבי מאיר זאגט, קריגט, און ער זאגט, א מענטש ווייסט דאך אין ערך לכלי, און אין אדם מוציא דבריו לבטלה זאגן מיר מסתמא מיינט ער, כאטש ער האט געזאגט ערך, מיינט ער לשם דמים, די ווערט פון דער זאך, און ער דארף געבן די ווערט פון דער כלי צו הקדש, ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה, דא אויך די זעלבע זאך, א מענטש ווייסט אז ס'איז נישט דא קיין נזירות בגרוגרות, ער האט געמיינט לשם נזירות יין. דאס איז די סברה פון די בית שמאי, ובית הלל סברי לה כרב יוסי, די בית הלל האלטן ווי רב יוסי, דאמר וואס רב יוסי זאגט בגמר דבריו אדם נתפס אז איך טוה זאגן, דער עיקר איז דאס וואס דער מענטש האט געזאגט בגמר דבריו, און וואס האט ער געזאגט בגמר דבריו? מן הגרוגרות און מן הדבילה, והאי נדר ופתחו עמו הוא, דאס איז א נדר מיט זיין פתח איז גלייך דא מיט אים. דאס הייסט ער האט אויף זיך גענומען נזירות און תוך כדי דיבור האט ער חרטה געהאט, מיר וועלן באלד מסביר זיין וואס הייסט בגמר דבריו אדם נתפס. פרעגט די גמרא ובית שמאי נמי נדר ופתחו עמו הוא, פארוואס זאלן די בית שמאי זאגן אז דער נדר פון נזירות איז חל, ער האט דאך גלייך חרטה געהאט, אלא זאגט די גמרא. איך זאג ווי איך האב פריער געזאגט, בית שמאי סברי לה כרב מאיר, די בית שמאי האלטן ווי רב מאיר, דאמר וואס רב מאיר לערנט, אין אדם מוציא דבריו לבטלה, א מענטש זאגט נישט זיינע ווערטער לבטלה, וכיוון דאמר הריני נזיר, אזוי ווי ער האט געזאגט הריני נזיר, הוה ליה נזיר, האט ער אויף זיך שוין גענומען נזירות.

אז מ'איז מקדיש א זאך קען מען נישט אראפנעמען דעם נדר, נישט ביי א חכם און אויך תוך כדי דיבור קען מען נישט חרטה האבן, און נזירות איז גלייך צו הקדש ווייל עס שטייט דאך קדוש יהיה גדל פרע אז עס העלפט נישט קיין חרטה. איז דכיון דאין שאלה בהקדש, אין שאלה בנזירות, ווייל עס איז נישט דא קיין שאלה בהקדש, איז אויכעט נישט דא קיין שאלה בנזירות. ובית הלל סברי כרבי שמעון, און די בית הלל האלטן ווי רבי שמעון, דתנן מיר האבן געלערנט רבי שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים, עמוד ב' ברענגט עס די גמרא אראפ, דער דין איז אז מנחת נדבה קען נאר זיין פון חיטה, איז אויב איינער האט געזאגט הרי עלי מנחה מן השעורים, ער ברענגט א מנחת, ער וויל ברענגען א מנחת נדבה פון שעורים, לערנט דער תנא קמא מביא מן החיטה, ר' שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים, איז דא אויך די זעלבע זאך, ביי דעם אויף וואס ער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה האט ער נישט מנדב געווען כדרך המתנדבים, דעריבער איז זיין נדר פון נזירות אינגאנצן נישט חל. מיר וועלן נאכאמאל איבערלערנען די גמרא. די גמרא האט געפרעגט, הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, בית שמאי אומרים נזיר, פארוואס לויט די בית שמאי זאל חל זיין די נזירות? ואמאי מכל אשר יעשה מגפן היין אמר רחמנא, די נזירות דארף דאך זיין א זאך וואס גייט ארויס מגפן היין,

זאגן מיר אז ער האט געמיינט נזירות, אזוי ווי ר' מאיר זאגט דארטן ווען ער זאגט ערך כלי עלי, כאטש ביי א כלי איז נישט דא קיין ערך, זאגן מיר אין אדם מוציא דבריו לבטלה ער האט געמיינט דמי כלי און ער דארף געבן צו הקדש די ווערט פון דער כלי, איז דא אויך די זעלבע זאך. ובית הלל סברי לה כר' יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס, דארף מען שוין פארשטיין, פרעגט תוספות, וואס דארף די גמרא זאגן די בית הלל האלטן ווי ר' יוסי, זאל ער זאגן די בית הלל האלטן ווי די רבנן וואס זיי קריגן אויף ר' מאיר'ן און זיי זאגן אדם מוציא דבריו לבטלה, און די רבנן האלטן דארטן ווען איינער זאגט ערך כלי עלי ווייל אין ערכין לכלי איז ער פטור פון אלעס, ווייל אדם מוציא דבריו לבטלה, זאל איך אויך זאגן די בית הלל האלטן ווי די רבנן? ענטפערט תוספות, איך וויל נישט איינלערנען די מחלוקת פון ר' מאיר מיט די רבנן, אין די מחלוקת פון בית שמאי בית הלל, וועט דאך אויסקומען ר' מאיר האלט ווי די בית שמאי, דעריבער זאגט ער אז די בית הלל האלטן ווי ר' יוסי, ממילא קענען די בית הלל האלטן דאס וואס רבי מאיר האט געזאגט אין אדם מוציא דבריו לבטלה קענען זיי אויכעט האלטן? פרעגט תוספות, וואס איז די חילוק לויט אויב אזוי אויב מיר זאגן רבי מאיר קען האלטן ווי די בית הלל דארף מען דאך פארשטיין רבי מאיר פארוואס בערך כלי דארף מען געבן געלט מטעם דאין אדם מוציא דבריו לבטלה און דא אויך האלטן די בית הלל איך זאג מ'איז יא מוציא לבטלה, ענטפערט תוספות ס'איז נישט גלייך דארטן נאר זאל טאקע זיין ס'איז נישט שייך קיין ערך צו כלי אבער געלט איז דאך שייך ביי כלי ער קען דאך מקדיש זיין די ווערט פון די כלי זאגן מיר, דער מענטש האט געהאט כוונה אז ער זאל געבן צו הקדש דאס וואס ער קען געבן, דעריבער גיט ער די געלט, און דער מענטש האט אנגערופן ערך צו די געלט פון די כלי. אבער ביי גרוגרות פאסט זיך נישט צו זאגן אינגאנצן נזירות, מוז איך זאגן הוציא דבריו לבטלה, און ער מיינט צו זאגן איך בין אפגעשיידט. און נישט פון וויין, נאר פון גרוגרות, און דאס וואס ער זאגט אין דער סיפא, מן הגרוגרות ומן הדבילה, גייט ער מפרש זיין וואס איך האב פריער געזאגט, הריני נזיר, ממילא זאגן מיר אז לויט דער בית הלל איז אויף אים אינגאנצן נישט חל. ממילא ער זאגט יעצט אז די סברה פון די בית הלל איז ווייל זיי האלטן ווי רב יוסי וואס ער זאגט בגמר דבריו אדם נתפס, ובגמר דבריו האט דאך דער מענטש געזאגט אויף וועלכע נזירות וויל ער נעמען, די נזירות פון גרוגרות און דבילה, דעריבער איז ער נישט קיין נזיר. פרעגט דא תוספות דריי שטארקע קשיות. איין קשיא פרעגט תוספות, די גמרא זאגט דארט נאר ביי רבי יוסי'ס דין, וואס איז רבי יוסי'ס דין ווען איינער האט געזאגט אויף א בהמה הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים, שטייט דארט תרעה עד שתסתאב ס'זאל זיך פאשען ביז ס'באקומט א מום, ותמכר ס'זאל ווערן פארקויפט, וחצי דמיה לעולה וחצי דמיה לשלמים איז די זעלבע זאך, איך רעכן זיך מיט דעם לעצט אויך, אבער די גמרא זאגט דאך דארטן פשט אין רב יוסי'ן, דאס וואס ער זאגט בגמר דבריו אדם נתפס איז די טייטש, איך רעכן זיך בגמר דבריו אויכעט, אויב אזוי, דארף איך דאך דא אויך זאגן די זעלבע זאך, אז איך זאל ביידע זאכן אננעמען, איך זאל אננעמען וואס ער האט פריער געזאגט, הריני נזיר, און ער זאל זיין א נזיר פון יין, און די אנדערע זאך וועל איך זאגן ער מיינט א באזונדער זאך פון גרוגרות. אפילו לויט רבי יוסי, און רעכנט זיך דאך אויך מיט דעם אנפאנג וואס ער האט געזאגט, נאך א קשיא פרעגט תוספות א סתירה פון רב יהודה אויף רב יהודה, רב יהודה האלט ביי אונז אין דער משנה אז לויט די בית שמאי איז ער א נזיר פון גרוגרות נישט פון וויין, פארוואס רב יהודה קריגט דאך אויף רב יוסי ביי דעם דין פון תמורה ווען ער האט געזאגט הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים און רבי יהודה זאגט, תפוס לשון ראשון, זאל איך דא אויך זאגן תפוס לשון ראשון, און ער זאל זיין א נזיר פון אלע דינים נזירות? נאך א קשיא פרעגט תוספות, פארוואס זאגט נישט די גמרא דא אויך ביי אונז אז די בית שמאי האלטן ווי רבי יהודה? רבי יהודה האלט דאך דארטן ביי תמורת עולה תמורת שלמים, זאגן מיר עס בלייבט נאר תמורת עולה ווייל איך זאג תפוס לשון ראשון, זאל איך זאגן דעריבער האלטן די בית שמאי לויטן תנא קמא אז ער איז א נזיר ווייל תפוס לשון ראשון. איז תוספות מסביר אזא יסוד דארטן נאר ווי דבריו סותרים זה את זה, כ'קען נישט זאגן די סיפא גייט מיר מפרש זיין די תחילת דבריו, למשל דארטן ער זאגט תמורת עולה תמורת שלמים איז דאך סותר אויב ס'איז עולה איז עס נישט שלמים, דארטן לערנט רבי יוסי אז ביידע לשונות זענען חל און ס'איז עולה און ס'איז שלמים, אבער דא ביי אונז איז נישט קיין סתירה, איך קען דאך זאגן אז די סיפא גייט מיר מפרש זיין די רישא אז ער גייט מיר זאגן, מפרש זיין, דאס האט געזאגט נזיר, מיינט ער נישט פון וויין, נאר פון גרוגרות. איז דא אויך וועט רבי יוסי לערנען אז גמר דבריו זענען עיקר, איז די זעלבע זאך לויט רבי יהודה, כאטש דארט לערנט רבי יהודה בתמורת עולה תמורת שלמים אז איך זאג תפוס לשון ראשון, דאך זאגן מיר דא אויך איז ער נזיר פון גרוגרות נישט פון יין, פארוואס? ווייל דארטן וואו ס'איז א סתירה, זאגן מיר תפוס לשון ראשון, אבער דא וואו איך קען זאגן אז ס'איז דער דיבור האחרון גייט מפרש זיין דעם ערשטן, וואס וויל איך טאקע זאגן אז גייט מען מפרש זיין אז נישט די נדר איז געווען אויף וויין נאר ס'איז געווען פון גרוגרות אויף צמוקים, ממילא איז דאך שוין אויך גוט פארוואס די גמרא זאגט נישט אז די בית שמאי האלטן ווי רבי יהודה תפוס לשון ראשון, דעריבער איז א נזיר מיין? ניין! ווען האלט רבי יהודה תפוס לשון ראשון? דאס איז דווקא ווען ביידע לשונות זענען זיך סותר, אבער דארטן ווי די ביידע לשונות זענען זיך נישט סותר, וועט רבי יהודה אויכעט נישט האלטן תפוס לשון ראשון. איז דאס וואס די גמרא זאגט דא ובית הלל סברי לה כרבי יוסי דאמר בגמר דבריו אדם נתפס והאי נדר ופתחו עמו הוא מיינט מען נישט ממש צו זאגן אז ס'איז גלייך צו רבי יוסי'ס דין, ס'איז נישט ממש גלייך צו רבי יוסי'ס דין, נאר גייט נאר זאגן אזוי ווי איך טרעף דארט רבי יוסי זאגט איך רעכן זיך בגמר דבריו, זאג איך אויך איז דא איך רעכן זיך בגמר דברו.

אויב מען מאכט א נדר פון הקדש קען מען נישט אראפ נעמען וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות, אויב בהקדש איז נישטא קיין שאלה איז ביי נזירות אויך נישטא קיין שאלה ווייל נזירות איז גלייך בהקדש שטייט קדש יהיה גדל פרע. תוספות פרעגט, וואס דארף מען מאריך זיין און נאכאמאל זאגן בית שמאי האלטן ווי רבי מאיר, ווען איך האב געפרעגט די קשיא נדר ופתחו עמו זאל ער פארענטפערן בית שמאי לטעמייהו אז די בית שמאי האלטן אין שאלה בהקדש וכיון דאין שאלה בהקדש אין שאלה בנזירות. ענטפערט תוספות, ער מוז דאס דערמאנען נאכאמאל, אז איך מוז, איך האלט נאך ביי דעם בית שמאי סברי לה כרבי מאיר, ווייל דען פאסט זיך צו זאגן אין שאלה, דארט ווי די הקדש איז חל געווען איין רגע, זאגן מיר, עס העלפט נישט קיין שאלה. אבער דא אויך, אז ס'איז נדר ופתחו עמו, איז דאך נישט חל די נזירות אפילו איין רגע. שאלה הייסט, ס'איז חל געווען קען מען נישט אראפ נעמען, אבער אויב נדר ופתחו עמו דאך אינגאנצן נישט חל, דעריבער מוז דאך צוקומען בית שמאי כר' מאיר וואס ער זאגט אין אדם מוציא דבריו לבטלה איז דער נדר חל געווען איין רגע, און יעצט ווי ער זאגט מן גרוגרות וויל ער האבן חרטה, זאגן מיר אין שאלה בהקדש ובית הלל סברי כר' שמעון און די בית הלל האלטן ווי רבי שמעון דתנן ורבי שמעון פוטר שלא התנדב כדרך המתנדבים, ביי דעם דין אז איינער האט געזאגט הרי עלי מנחה מן השעורים, זאגן מיר אז ער דארף גארנישט ניט ברענגען שלא התנדב כדרך המתנדבים, און תוספות פרעגט בפשטות איז דאך זייער שווער די גמרא, וואס דארף איך צוקומען אז די בית הלל האלטן ווי ר' שמעון ווייל א וואס ער פטר'ט שלא התנדב כדרך המתנדבים זאג בית הלל לטעמייהו וואס זיי לערנען יש שאלה בהקדש ער האט טאקע גענומען אויף זיך די נזירות ער האט עס גלייך אראפגענומען זאגט תוספות ווייל אפילו איך זאל אזוי זאגן זאל טאקע זיין א נזיר פון א וויין איז ער נישט, אבער זאל ער זיין אסור פון גרוגרות, דעריבער זאגט ער אז זיי האלטן ווי רבי שמעון וואס מען פטר'ט אינגאנצן שלא התנדב כדרך המתנדבים, ווייל לגבי דעם אז זאל ווערן גע'אסר'ט פון גרוגרות און צימוקים איז אויך נישט כדרך המתנדבים, אויב ער וויל זיך אסר'ן פון גרוגרות און צימוקים האט ער נישט געדארפן זאגן איז דאס לשון נזיר, נאר האט געדארפן זאגן אזא לשון פון נדר. תוספות, זאגט די גמרא מתניתין דלא כי האי תנא, ביי אונז אין די משנה, וואס דער תנא קמא פון די משנה לערנט, ער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, לויט די בית שמאי, איז אויף אים חל אלע דינים פון נזירות, און לויט די בית הלל, איז ער אין גארנישט נישט גע'אסר'ט, איז עס נישט ווי דער תנא.

און דער איז נישט ווי אונזער טענה, ווייל לויט אונזער תנא פון דער משנה איז לויט דער בית הלל גארנישט ניט חל, און לויט דער בית שמאי איז חל נאר נזירות, און אין גרוגרות און דבלה איז ער נישט אסור. וואס איז די סברה פון רב נתן אין דער מחלוקת פון דער בית שמאי און דער בית הלל? בית שמאי סברי לה כרב מאיר, די בית שמאי האלטן ווי רב מאיר וואס ער זאגט אין אדם מוציא דבריו לבטלה און ער האט געזאגט הריני נזיר איז ער א נזיר וכרב יהודה און זיי האלטן אויך ווי רב יהודה וואס רב יהודה זאגט אויף גרוגרות צימוקים ווערט ער גע'אסר'ט ובית הלל סברי לה כרב יוסי תוספות איז גורס ובית הלל סברי כרב יהודה זיי האלטן ווי רב יהודה פון דער משנה אז א נדור איז ער, נישט ווי ר' שמעון וואס ר' שמעון טוט פטר'ן אינגאנצן שלא התנדב כדרך המתנדבים נישט אזוי. לישנא אחרינא אמרה לה, א צווייטע לשון זאגט אזוי, רב נתן אומר, בית שמאי אומרים נדור ואינו נזיר, די בית שמאי זאגן נדור, ער איז גע'אסר'ט אין גרוגרות און דבלה, אבער קיין דיני נזירות איז נישט דא אויף אים, ובית הלל אומרים לא נדור ולא נזיר איז דאך עס אויכעט נישט ווי די תנא קמא פון אונזער משנה, נאר עס איז ווי רבי יהודה לערנט אין זייער מחלוקת בית שמאי כרבי יהודה, די סברא פון די בית שמאי איז ווי רבי יהודה האט געזאגט אין דער משנה אליבא דבית שמאי, ובית הלל כרבי שמעון, און די בית הלל לערנען ווי רבי שמעון. שלא התנדב כדרך המתנדבים איז אויף אים גארנישט ניט חל. תנן התם, מיר האבן דארטן געלערנט, איינער האט געז האומר, איינער האט געזאגט, הרי עלי מנחה להביא מן השעורים, ער איז מנדר צו ברענגען א מנחה פון גערשטן, א מנחה פון גערשטן קען נאר זיין מנחת סוטה, מנחת העומר, אבער א נדבה קען נאר זיין פון חיטה, זאגן מיר יביא מן החיטה, ער זאל ברענגען פון חיטה. קמח, ער האט מנדב געווען א מנחה פון קמח פון גראבע מעל, יביא סולת, זאל ער ברענגען ווייסע מעל, שלא בשמן ולבונה, ער האט מנדב געווען א מנחה אן שמן און לבונה, יביאנה בשמן ולבונה, ווייל א מנחת נדבה מוז זיין שמן און לבונה,

מביא מן החיטין, ווער איז דאס דער תנא וואס ער זאגט ווען איינער זאגט הרי עלי מנחה מן השעורים דארף ער ברענגען פון חיטין? אמר חזקי' האט חזקי' געזאגט במחלוקת שנויה, די זאך איז געווארן געלערנט אין א מחלוקת ביי אונז אין דער משנה, ובית שמאי היא און דאס גייט ווי די בית שמאי. לאו אמרי בית שמאי האבן דען ניט געזאגט די בית שמאי כי אמר מן הגרוגרת ומן הדבלה, ווען ער האט געזאגט פון ער איז א נזיר פון גרוגרת און פון דבלה, הוי נזיר איז ער א נזיר, כאטש גרוגרת איז אינגאנצן נישט שייך צו נזירות, דאך זאגן מיר ער איז א נזיר, ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. הכא נמי דא אויכעט, כי אמר מן השעורים, ווען ער האט געזאגט ער זאל ברענגען א מנחת נדבה פון שעורים, מביא מן החיטים, כאטש שעורים איז דאך נישט שייך צו א מנחה, דאך זאל ער ברענגען חיטים, ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אפילו תימא דברי הכל, דאס קען גיין ווי יעדער איינער, דאס וואס שטייט דארטן דערמאנט אין דער משנה, אז אויב ער האט געזאגט הרי עלי מנחה להביא מן השעורים זאל ער ברענגען מן החיטים, גייט ווי יעדער איינער. באומר עס רעדט זיך ער זאגט, אילו הייתי יודע שאין נודרים כך, ווען איך זאל געווען וויסן אז מען קען נישט מנדר זיין קיין שעורים, כ'זאל געווען וויסן מען קען נישט מנדר זיין שלא בשמן לבונה, צי די אנדערע זאכן, לא נדרתי כך, וואלט איך אזוי נישט מנדר געווען, אלא כך, דעריבער לערנט דער תנא קמא, ווייל ער זאגט דאך אז ער האט געמאכט א טעות, ער האט געמיינט נדרים שעורים, אין תוס' וואס ווערט דערמאנט קיין מנחת חוטא איז דער אורח מישור זאגט ס'איז א גרייז, שעורים איז נישט שייך ביי מנחת חוטא, מנחת חוטא איז אויך חיטה נאר וואס דען? מנחת העומר וואס מען ברענגט דעם צווייטן טאג פסח און אויך מנחת סוטה דאס איז פון שעורים. אנדערע זאכן טרעפט מען נישט א מנחה זאל זיין פון שעורים. תוספות. אמר חזקיה, האט חזקיה געזאגט, לא שנו, ס'איז נישט געווארן געלערנט די דין אין די משנה, אויב ער האט געזאגט הרי עלי מנחה להביא מן השעורים, יביא מן החיטין. אלא שאמר מן השעורים, ער האט געזאגט מן השעורים, אבל אמר מן העדשים, אויב ער האט געזאגט הרי עלי מנחה מן העדשים, לא מייתי ולא כלום, זאל ער גארנישט ניט ברענגען, ווען דעמאלט ווען ער זאגט בשעורים קען איך זאגן ער האט געמאכט א טעות, ס'איז דאך דא אזעלכע וואס ס'קומען פון שעורים, מנחת העומר, מנחת סוטה, האט ער געמיינט אז א נדבה קען אויך קומען, אבער זיין כוונה איז צו ברענגען א מנחה. אבער דארטן ווי ער זאגט מן העדשים קען איך דאך עס נישט תולה זיין אין א טעות, ווייל ס'איז דאך נישטא קיין מנחה מ'זאל ברענגען פון מעל פון עדשים, דעמאלט איז דער נדר גארנישט נישט, דארף ער גארנישט נישט ברענגען. פרעגט די גמרא, מכדי, לאמיר זעהן, חזקי' כמאן מוקים לה למתניתין, חזקי' ווי ווער לערנט איין די משנה? כבית שמאי, ער לערנט איין די משנה ווי די בית שמאי, און ער לערנט אז אליבא דבית שמאי איז ער א נזיר פון אלעס, אלע דיני נזירות זענען דא אויף אים, פארוואס? ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה, והא עדשים לגבי מנחה, עדשים לגבי א מנחה, כגרוגרות לגבי נזיר דמו, איז די זעלבע זאך ווי גרוגרות לגבי נזיר. וקאמרי בית שמאי, און די בית שמאי זאגן, הוה נזיר, א ווען ער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה, כאטש ס'האט נישט קיין שייכות צו נזירות, דאך זאגן מיר אז ער איז א נזיר, פארוואס? ווייל אין אדם מוציא דבריו לבטלה, איז דאך די זעלבע זאך דארף אויסקומען ווען ער זאגט הרי עלי מנחה מן העדשים, זאל ער אויך דארפן ברענגען א מנחה. פון חיטים ענטפערט די גמרא, הדר ביה חזקיה, חזקיה האט חרטה געהאט, נישט ווי כ'האב פריער געלערנט לויט חזקיה איז ער לויט די בית שמאי א נזיר, אלע דיני נזירות איז אויף אים נאר ער האט חרטה געהאט און ער לערנט אזוי ווי ר' יהודה אז לויט די בית שמאי איז ער נאר גע'אסר'ט פון גרוגרות און דבילה. אזוי לערנט פשט רש"י. ואמאי הדר ביה, פרעגט די גמרא פארוואס האט חזקיה חרטה געהאט, אמר רבא האט רבא געזאגט מתניתין קשיתיה, די משנה אין מנחות איז אים שווער געווען.

אלא סבר חזקיה, חזקיה האלט כי קאמרי בית שמאי התם כרבי יהודה, די בית שמאי האלטן ווי רבי יהודה אז אויב ער האט געזאגט הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילה איז ער נישט קיין נזיר נאר ער איז געווארן גע'אסר'ט אין גרוגרות און דבילה. איך האלט נישט די סברה פון אין אדם מוציא דבריו לבטלה. דעריבער די משנה אין מנחות גייט טאקע ווי די בית שמאי. כ'דארף נישט לערנען ר'האט מודה געווען צו רבי יוחנן, די משנה גייט דארטן ווי די בית שמאי. נאר מכח א צווייטע סברה. אזוי ווי די בית שמאי האלטן ביי נזיר מן הגרוגרות און מן הדבילה, טו איך זאגן, כאטש פשטות נזירות גייט ארויף אויף נזירות, דאך קען איך זאגן אז מען מיינט הריני פרוש און ר'איז אסור אין גרוגרות און דבילה, איז די זעלבע זאך ווען ער זאגט הרי עלי מנחה מן השעורה ברענגט ער חיטה, ווייל עס איז דא א מנחה וואס קומט פון שעורה. אבער דארט ווי ער זאגט מן העדשים זאגט ער גארנישט נער'ס. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אפילו מן העדשים, אפילו ווען ער זאגט הרי עלי להביא מנחה מן העדשים, דארף ער ברענגען א מנחה פון חיטין. פרעגט די גמרא, והא רבי יוחנן הוא דאמר, רבי יוחנן זאגט דאך באומר, דא רעדט זיך אז ער זאגט, אילו הייתי יודע שאין נודרים כך, ווען איך זאל געווען וויסן מען קען נישט ברענגען קיין מנחה פון שעורה, אז מען קען נישט ברענגען קיין מנחה אן שמן ולבונה צו די אנדערע זאכן, לא נדרתי כך אלא כך, איז דאך די גאנצע זאך פון רבי יוחנן פארוואס? ווייל ער האט געמאכט א טעות, אבער דארטן ביי עדשים האט ער דאך זיכער נישט געמאכט קיין טעות, ווייל א מנחה פון עדשים איז דאך קיינמאל נישט פארהאנען. אויב אזוי פארוואס זאל ער דארפן ברענגען א מנחה פון חיטים? ענטפערט די גמרא, ריכטיג, לויט ר' יוחנן איז טאקע אזוי.

ווייל אויב כ'זאל זאגן די סברה פון די בית שמאי איז אין אדם מוציא דבריו לבטלה האט געדארפן שטיין א גרעסערע חידוש מן העדשים. דילמא, קען זיין א גרעסערע חידוש איז ווען ער האט געזאגט מנחה מן השעורים לא מיבעיא קאמר, אויב ער זאגט מנחה מן העדשים,

אז לויט די בית שמאי איז דאך כאטש גרוגרות און דבילה האבן נישט קיין שייכות צו נזירות, דאך זאגן מיר ער איז א נזיר מקוים, די זעלבע זאך פון עדשים, אז ער זאגט נזיר מן העדשים, זאגן מיר דארף ער ברענגען א מנחת חיטים, איי פארוואס שטייט נישט דא עדשים, ווארום דאס ווייס איך אליין, אלא ער גייט מיר דערציילן א גרעסערן חידוש. וואס איז די גרעסערע חידוש? אפילו איז גורס דער ב"ח כי אמר מן השעורין, אפילו דארט וואו ער'ט געזאגט מן שעורין, ודאי וואלט איך געוואלט מיינען דהכי קאמר, מיינט אזוי, אי קדשה כמנחת העומר, אויב ס'קען זיין הייליג פון שעורין ווי די מנחת העומר, או כמנחת סוטה תיקדש, אי לא, אויב נישט, לא, זאל עס נישט זיין בכלל געהייליגט. ממילא וואלט איך געוואלט מיינען אז דארטן ווען ער זאגט מן השעורים זאל ער נישט דארפן ברענגען פון חיטים, קא משמע לן דארף מען מיר דערציילן אז אפילו דארטן ווי ער זאגט פון שעורים למעשה מן החיטים ברענגט ער פון חיטים, און דארט ווי ער זאגט מן העדשים דארט איז א פשיטא אז ער ברענגט פון חיטים. תוספות.